במקום א פירווארט. א נאכט אין די אדיראנדאקס. די מוזיק וואס לויפט אויף מיין שפיל פלאטע באגלייט די בילדער אין געדאנק. איך שוועב אין מבול פון דיסאנאנסן, פרעסקאס פלאמען אויף די ווענט. נאקעטע בערג ביים הימל-ראנד שטייען ווי אידן ביי דער וואנט

דער בופלאָקס לויפט אין ווילדער פּאַניק, הירשן צירקלען אין פאַרצוימטן קרייז, שטערן פאַלן ווי געקעפּטע פּרינצן, פאַרדעקן דעם אומזין, פאַרדעקן דעם זין. רויט איז דער טומאַן אין מיין מיטנאַכט-חדר, רויט ווי די פלאַמען פון דער אַלטער שול, ווי די ליידיקע שיך פון מיידאַנעקס קינדער, ווי דאָס מעסער פון מערדער,

באלאדענע מיט פאטאגראפיר-אפאראטן האבן זיך געשטופט פאראויס, צייטונגס-לייט האבן געשריבן און געמעקט, אלע זיץ-פלעצער זיינען געווען פארנומען, אין די קארידארן זיינען מענטשן געשטאנען קאפ אויף קאפ, מיליטער-לייט אין אויסלענדישע מונדירן האבן זיך שטארק געווארפן אין די אויגן. דער טאג איז געשטאנען איינגעטונקען אין הארבסטיקן גאלד, דאָס גאָלד האָט געשטראָמט דורך די הויכע גאָטישע פֿענצטער, געטאַנצט איבער די טישן, זיך געשפּיגלט אין די זשיראַנדאָלן, אַרײַנגעדרונגען אין די ווינקלען, אויפֿגערודערט דעם פֿאַרלעגענעם שטויב, געטאַנצט מיט אים, געדרייט זיך מיט אים, אים אויפֿגעהויבן פֿון דיל צום פֿענצטער, עלעהיי אַן עמוד-אש פֿאַר די פֿאַרלוירענע אין מידבר. די אנגעקלאגטע איז געזעסן דעם קאפ אראפגעלאזט און געקוקט אויף דעם גאלד וואס האט געציטערט ביי אירע פיס. די הענט האט זי געהאלטן אויפן שויס, די פינגער צונויפגעפלאכטן. פון אונטער איר בלויען בערעט האבן שווארצע פלאכטן האר פארשטעלט די רעכטע זייט פון איר פנים. איר לינקער פראפיל, אן אפגעדעקטער, האט געוויזן א שארף געצייכנטע ליניע.

אלע האבן זיך אויפגעשטעלט, די אנגעקלאגטע איז געבליבן שטיין, זי האט געהאלטן די אויגן אראפגעלאזט ווי דער משפט וואלט אינגאנצן ניט געווען איר עסק. באלד האט זיך אנגעהויבן די אויספארשונג, דער עולם האט צוריק פארנומען די פלעצער, די אנגעקלאגטע איז געבליבן שטיין, דער ריכטער האט ארויפגעשארט די ברילן,

איז אײַער נאָמען אַנאַ בערגער? װי, מעסיע לע זשוזש, האָט דאָס מײדל געענטפֿערט. אײַער אַדרעס? איך האָב ניט קײן אַדרעס. דער ריכטער האָט װידער אַרױפֿגעשאַרצט די ברילן. ער האָט גענומען אַ שלוק װאַסער און מיט נײַגער באַטראַכט די באַשולדיקטע. איר מײנט צו זאָגן, אַז איר שלאָפֿט אין גאַס, מאַדמואַזעל בערגער? נײן,

זי האט נאך עפעס געוואלט זאגן, און גלייך חרטה געהאט אויך אויף דעם וואס זי האט שוין געזאגט. מיט וואס פאר א רעכט רעדט זי פאר זיי? ווער האט זי באשטימט פאר א מליץ יושר, זי וואס האט געקושט דאס מויל וואס האט נאכגעזאגט הייל היטלער? זי וואס האט געטראגן זיין הינטישע זרע אונטער איר הארץ און געטרויערט ווען זי האט זי פארלוירן? ניין, זי טאר זיך ניט ריינוואשן מיטן בלוט פון די מארטירערס. זי וואָס איז ניט געשטאַנען פֿאַרן טויער פֿון גאַזקאַמער, ניט בײַם ראַנד פֿון מאַסנגרוב, מוז געפֿינען דאָס ריכטיקע וואָרט, וואָס זאָל צונישט מאַכן דאָס געזאָגטע. זי מוז אויסדרייען די שווערד אַנטקעגן זיך אַליין. דאָס, וואָס זי האָט געטאָן, איז איר פּריוואַטער ענין. איינס מיטן צווייטן טאָר ניט פֿאַרמישט ווערן.

דאָס מיידל האָט זיך אויסגעגלייכט, אַ קוק געטאָן אויפֿן ריכטער און מיט חידוש באַמערקט, אַז ער איז נאָך גאָר אַ יונגער מענטש. זי האָט געביטן איר פּאָזיציע, איבערגעשטעלט איין פֿוס פֿאַרן צווייטן און אײַנגעצויגן דעם גאַרטל פֿון איר אָפּגעשאָסענעם רעגנמאַנטל. אַ פּאַסמע האָר האָט זיך אַפֿירגעגליטשט פֿון אונטער איר בערעט

באַנעמט איר דעם ערנסט פֿון דער באַשולדיקונג וואָס איז אַרײַנגעטראָגן געוואָרן קעגן אײַך? אויב יאָ, באַנעמט איר די מעגלעכע שטראָף פֿאַר אַזאַ פֿאַרברעכן? איך גלייב אַז איך פֿאַרשטיי. אויב אַזוי, דערקלערט איר זיך שולדיק אָדער אומשולדיק? שולדיק? פֿאַר וואָס? איר זענט אָנגעקלאָגט פֿאַרן מאָרד פֿון אַ מאַן מיטן נאָמען פֿראַנץ ליבקנעכט. איז דער נאָמען אײַך באַקאַנט? די באשולדיגטע האט א וויילע נאכגעטראכט ווי זי וואלט זיך ערשט איצט געכאפט פארוואס זי שטייט דא פארן געריכט. אין איר דמיון איז אויפגעגאנגען דער לוקסעמבורגער גארטן, ווייסע כריזענטעמעס אין פולן בלי. ס'איז שוין געווען נאך דער קרישטאל-נאכט. דאס בלוט אין אירע אדערן האט מער ניט געזונגען. זי האט שפאצירט אליין אן אים. אַן אומגעריכטער רעגן האָט זי אַרויסגעטריבן פֿון גאָרטן. זוכנדיק אַן אָפּדאַך, איז זי אַרײַן אין פּאַנטעאָן. באַלד בײַ דער טיר איז זי געבליבן שטיין. דאָס וואַנט-געמעל קעגנאיבער האָט זי ווי אויפֿגעוועקט פֿון אַ חלום. דאָס פֿײַערדיקע רויט, רויט ווי בלוט, ווי די רעאַליטעט, האָט זי צוגעצויגן. זי איז געשטאַנען און געקוקט אויף דעם גרויליקן בילד פֿון אַ געקעפּטן מענטשן, זי האָט געזען, װי דער אָפּגעהאַקטער קאָפּ קײַקלט זיך באַרג אַראָפּ, אַװעק פֿון גוף. דער גוף, װאָס װײס נאָך ניט, אַז ער איז אַ געקעפּטער, ציט אױס זײַנע הענט, װי ער װאָלט װעלן כאַפּן דעם קאָפּ. פֿון הענקערס האַק טריפֿט בלוט. רױטע װאָלקנס, רױטע הימלען.

נאר געענטפערט האט זי גארנישט. דער עולם אין זאל האט איינגעהאלטן דעם אטעם. דער גאלדענער ליכט-זייל וואס האט געצויגן פון דיל צום פענסטער און פון דארטן צוריק האט זיך אויסגעלאשן. קענט איר אונז דערקלערן דעם כאראקטער פון אייערע באציאונגען? איז דער דייטש פראנץ ליבקנעכט געווען מער ווי א באקאנטער? מיט אנדערע ווערטער, מאדמואזעל, זענט איר געווען אינטים מיט אים? ענטפערט, יא צי ניין. דאָס מיידל האָט אַ שאָקל געטאָן מיטן קאָפּ אין דער לענג. ענטפֿערט, איך בעט אײַך, אין ווערטער, די מאַשין פֿאַרשטייט ניט קיין שטום-לשון. די שאלה איז, איך זאָג איבער, האָט איר געהאַט אינטימע באַציִונגען מיט אײַער פֿרײַנד? יאָ, מסיע-לע-זשוזש.

דאס מיידל האט געעפנט דעם האנט בייטל, ארויסגענומען איר מיטגליד קארטל און עס אוועקגעלייגט אויפן טיש פארן ריכטער. דאס אטעמען אין זאל איז מיטאמאל געווארן האסטיגער, נערוועזער, אנגעלאדן מיט געדיכטער שפאנונג. דער ריכטער האט באקוקט דאס קארטל פון ביידע זייטן, עס א גלעט געטאן און אוועקגעלייגט אויף די אנדערע פאפירן.

זי קאן ניט ענטפערן. ווי אזוי קאן זי ענטפערן אויף א שאלה וואס א לעבן לאנג קלערן וואלט אויך ניט געסטייעט ארויסצוברענגען א לאגישן ענטפער? שטייט זי און טראכט. זי ציטערט פון קעלט. זי פילט ווי זי וואלט געשטאנען אפגעדעקט, נאקעט פאר דער גארער וועלט.

פרעגט ביים זייף געמאכט פון אידישע לייבער. זיי האבן דעם פסק דין ארויסגעטראגן, איך האב אים אויסגעפירט. בראווא! האט עמעץ אויסגערופן, אנדערע האבן דעם צווישנרוף אויפגעכאפט, א טויט דעם נאצי, דעם דייטש, דעם מערדער! אומזיסט האט דער האמער געקלאפט אין טיש. די דעמאנסטראנטן אינדרויסן האבן געווארפן הויפנס בלעטער אין די שויבן, אינעווייניג האבן מענטשן געטופעט מיט די פיס. דאס איז א געריכט, אן ארט פון משפט, געזעץ, ארדענונג, ישוב הדעת. ווער עס וויל דעמאנסטרירן זאל ארויסגיין פון זאל. קיינער האט זיך פון ארט ניט גערירט. ס'איז פאררופן געווארן א הפסקה אויף פופצן מינוט. דער טומל אין זאל האט זיך ניט איינגעשטילט, פארקערט, דאס טופען מיט די פיס איז געווארן נאך שטארקער. ערשט ווען דער ריכטער איז צוריקגעקומען איז געווארן שטיל אזוי אז מען האט געקאנט הערן דאס אטעמען פון דער מאסע וואס זיך האט זיך צונויפגעגאסן אין א מין סטאקאטא און ווינטלדיג אפגעפרישט די אנגעצויגענע אטמאספער. די אנגעקלאגטע האט געהאלטן די אויגן פארמאכט, אירע געדאנקען זענען געווען פארנומען מיט א חלום וואס האט זיך איבערגע'חזר'ט נאכט נאך נאכט,

צו מגן דוד. די בריק צווישן אונדז האָט אויפֿגעריסן. זײַנע מעסערשמיטס האָבן גערעגנט מיט פֿײַער אויף מײַן קאָפּ. אין דעם בלוט-באָד זענען מיליאָנען אומגעקומען. ער און איך זײַנען געבליבן לעבן. אַנטשולדיקט, מאַדמואַזעל, דאָ איז נישט קיין פּלאַטפֿאָרמע פֿאַר אָראַטאָרן. צום לעצטן מאָל, ענטפֿערט קלאָר, באַנעמט איר דעם ערנסט פֿון דער באַשולדיקונג, וואָס איז אַרײַנגעטראָגן געוואָרן קעגן אײַך.

שרייען צו גאט, וואס האסטו מיך דא אוועקגעשטעלט אז איך האב פארשטאפטע לעפצן? אוודאי איז דאס געזעץ געמאכט געווארן לטובת דעם קרבן, עס ווירקט אבער פארקערט, די קרבנות ליגן שטיל, קענען זיך מער ניט פארטיידיגן. די אויסטייטשערס, די מאכט-האבערס, די רעדל-פירערס, זיי דרייען מיטן גראבן פינגער,

איז דער מארד וואס איר זענט באגאנגען געווען א געפלאנטער? ענטפערט יא צי ניין? יא! האט זי אויסגערופן, טאג און נאכט האב איך געפלאנט ווי אזוי אים אומצוברענגען, איך האב געפלאנט אין חלום און איך האב געפלאנט אויף דער וואר, וואס מער איך האב געפלאנט אלס קלערער איז פאר מיר געווארן אז מיר ביידע מוזן צאלן. און ווייל איך האב אזוי געטראכט האב איך אנגעפילט דעם רעוואלווער גענוג פאר אונז ביידן. איר האט עס אבער נישט געטון, קענט איר אונז זאגן פארוואס? ווייל איך בין א שלימזל. א וואס? האט דער ריכטער געפרעגט. עס איז ניט וויכטיק.

קענט איר אונז ערקלערן פארוואס? דאס מיידל האט האסטיג איינגעצויגן דעם גארטל פון איר רעגן-מאנטל, זי האט ארונטערגעשארט איר בונטארישע לאק אונטער איר בלויען בערעט, אזוי אז איר פנים איז געבליבן אפן. זי האט א טראט געטאן נענטער צו דער פלאטפארמע.

גענומען איר האַנט אין זײַנע. אָט איז אײַער מיטגליד-קאַרטל פֿון יענער העראָיִשער צײַט. היט עס אָפּ, מאַדמואַזעל בערגער, זאָל עס אײַך דינען ווי אַ דערמאָנונג. דאָס מיידל אַננאַ בערגער האָט אײַנגעצויגן דעם גאַרטל, פֿאַרריכט דעם בערעט און אַרויס אין גאַס. זי האָט ניט געוווּסט, צי זאָל זי וויינען, לאַכן, אָדער גאָר באַדויערן דעם פּסק-דין, אפגעזונדערט אין א תפיסה קאמער וואלט זי צייט געהאט צו טראכטן, געפינען דעם שליסל צו זיך אליין, אריינדרינגען אין די אייגענע טיפענישן און פון דארטן ארויסציען איר לאטעריי צעטל, א מאפע צו איר באשערטקייט. זי האט געוואוסט אז ביים הויפט ארויסגאנג פון געריכט ווארטן אויף איר פריינט, באקאנטע, דער שוואגער מיט די קינדער. ניין, ניין, ניט היינט, האָט זי געזאָגט צו זיי אין געדאַנק, איך וועל קומען, אפשר מאָרגן און אפשר שפּעטער. היינט האָב איך אַ ראַנדעוווּ וואָס איך מוז האַלטן, היינט, איצטער, שוין! דער באַשלוס צו גיין זען דאָס בילד אין פּאַנטעאָן וואָס האָט זיך אַזוי טיף איינגעקריצט אין איר נשמה האָט איצט גרינגער געמאַכט איר געמיט. זי איז געגאַנגען מיט פּאַמעלעכע טריט איבער דער בריק צו דער לינקער זייט סען.

וואלט זי געהאט גענוג צייט, וואלט זי זיך אוועקגעזעצט ביי א טישל, באשטעלט א קאווע. זי דערמאנט זיך ערשט איצטער, אז זי האט נאך היינט ניט געגעסן. זי טאר אבער קיין צייט ניט פארלירן, זי קען איינהאנדלען א שקארמוץ רבי-ניסלעך און אזוי גייענדיג קייען.

טרעטנדיג מיט בארוועסע פיס אויף דער נאקעטער ערד, קען מען אמאל אנטרעטן אויף די שפורן פון ארכיטיפן וואס אויף די אייבערגאסן האט מען זיי פארגאסן מיט צעמענט, ברוקירט, אפגערייניגט די טראטוארן אזוי אז מ'קען נאר הערן דעם אפקלאנג פון די אייגענע טריט.

יוגנטליכע האבן געשעפט אינפארמאציעס וועגן אינטימע עניינים דורך די איינגעבוירענע אנטענעס וואס האבן געבראכט בילדער און רמזים און אנגעפילט דעם עקראן פון געדאנק מיט פאנטאסטישע וויזיעס, רעיונות, וואס האבן אויף אור-לשון געזאגט וואוהין דער מארגן פירט. ס'איז געווען די נאַכט פֿון מײַן דרײַצעטן געבוירן-טאָג. דער טײַך, וואָס האָט זיך מטריח געווען צו מײַן פֿענצטער, איז געקומען מיר אַנטפּלעקן, וואָס איך האָב שוין פֿריִער משער געווען. האָב איך אויסגעשטרעקט מײַן האַנט און אָנגערירט דאָס וואַסער. געענטפֿערט האָט מיר אַ כליפּ פֿון די סאַמע טיפֿענישן. די אייבערפלאך איז געווען ווארעם, גלאט און גליטשיג ווי א שווארצע סאמעטענע דעק. גאלדענע פישעלעך האבן געשוויבלט אין וואסער. ווי נאר א גרויסער פיש האט איינגעשלונגען א גאלדן פישעלע, האבן ניי-געבוירענע אויסגעפילט דאס ליידיגע ארט.

איך בין אים פארלאפן דעם וועג, קען איך אייך העלפן? האב איך אים געפרעגט. ער האט ניט געענטפערט, נאר מיט די לאנגע, דינע פינגער, וואס איך האב געדענקט פון אמאל, האט ער אראפגענומען די שערבלעך פון זיינע אויגן. ער האט מיך אנגעקוקט מיט א געלייטערטן צער, וואס האט זיך אויסגעשפרייט אויף זיין פנים מיט א ניט-דאאיקער רו. און ווייל ער האט זיך ניט געאיילט מיט קיין ענטפער, האב איך אים נאכאמאל אנגעבאטן מיין הילף.

אוואדע זיינען מיר געווינערס, מיר לעבן, עסן, טרינקען, לאזן זיך וואויל גיין. דו רעדסט פאר זיך אליין. איך רעד פאר אונז ביידן, קענסט זיך פאר מיר ניט אויסבאהאלטן, וועסט פארשליסן די טיר, וועל איך קומען דורכן פענסטער, וועסט פארקלאפן דאס פענסטער, וועל איך סיי ווי זיין מיט דיר, אין דיין חלום און אין דיין וואר, דו קענסט מיר ניט פארלייקענען, מיר זיינען פארזיוועגט ווי טאג און נאכט, ווי שווארץ און ווייס, ווי חלום און וואר. איך האב זיך קנאפ צוגעהערט צו זיינע רייד. כ'האב נאך אלץ געזוכט אן אייגענעם וועג, הגם איך האב געוואוסט פון פאראויס אז כ'האב אים אויף אייביג פארלוירן. סוף זייט איינס המשך זייט צוויי.